א סיפור וואס כ'האב געהערט פון רעבן אין א פארברענגען פון חנוכה. דער רבי האט דערציילט אין א פארברענגען חנוכה תשמ ו, אז ס'איז געווען, דער אלטער רבי האט געזאגט אמאל אין א מאמר, ער האט גערעדט בנוגע דעם ענין פון קץ, פון דעם זמן הגאולה, און ער האט זיך דעמאלט געשטעלט אויפ'ן פסוק וואס דארטן שטייט, ואת האלף ושבע מאות ושבעים וחמש, דאס איז דער פסוק אין פרשת פקודי, עשה ווים לעמודים, און דער אלטער רבי האט מסביר געווען אז אט דער פסוק קומט אונז צו זאגן בנוגע מרמז זיין בנוגע די גאולה העתידה, אז די גאולה פון משיח'ן וועט זיין אין די יאר טויזנט און זיבן הונדערט און פינף און זיבעציג יאר פונעם חורבן בית המקדש. און דער אלטער רבי האט אויסגעפירט אז דאס וועט זיין אין די יאר תר ח ביי דעם חשבון תר ח ס'איז דעמאלט געווען דער חלק הסיפור האט דער רבי נישט דערציילט דאס ברענגט זיך אין אנדערע ערטער די פרטים דער רבי האט נאר גערעדט די נקודה פון דעם סיפור בקיצור אבער אין אנדערע ערטער ברענגט זיך מער פרטים אבער באמת אז מ'מאכט דעם חשבון איז דער חורבן בית המקדש טויזנט זיבן הונדערט און פינף און זיבעציג יאר איז דאס אין די יאר תר ג, ווייל די חורבן בית המקדש איז דאך געווען אין ג' אלפים תתכ ח, אז מען חשבונ'ט אויס ג' אלפים תתכ ח און מ'איז מוסיף דעם אלף שבע מאות שבעים וחמש קומט עס אויס ה' אלפים תר ג, אבער לפועל חסידים האבן אזוי געהערט אז ווען דער אלטער רבי האט אויסגעפירט דעם חשבון האט ער א זאג געטון תר ח. נו דער אלטער רבי איז דאך אוועק געגאנגען איז דאך איז דאך אוועק פון דער וועלט פארדעם, עטליכע יאר פארדעם, אין די יאר תר ח, דאס איז געווען אין די צייטן פון די נשיאות פון דעם רעבן דעם צמח צדק, צמח צדק איז יעמאלט געווען דער רבי, און בשעת דער צמח צדק בשעת ס'איז געווען די יאר תר ח, און ס'איז אריבער געגאנגען די יאר, ס'האט שוין געהאלטן אין סוף יאר, אדער ס'איז שוין אריבער די יאר, איז דעם צמח צדק'ס זון, דער יונגסטער זון וואס דאס איז געווען דער רבי מהר ש, איז געקומען צו גיין צו זיין טאטן מיט א טענה, מיט א תביעה. דער זיידע, דער אלטער רבי האט דאך צוגעזאגט אז די יאר תר ח וועט זיין א יאר פון משיח, א יאר פון קץ, ס'איז אריבער די יאר תר ח און מ'האט נאך נישט זוכה געווען צו די גאולה. וואס איז דא וואס איז דא פאסירט וואס גייט דא פאר? האט אים דער צמח צדק געזאגט, וואס הייסט? אט דעם יאר האט מען דאך אפגעדרוקט דעם לקוטי תורה דעם ערשטע מאל. יא, וואס הייסט דאס סיפור הדברים? ס'דאך ידוע אז דער צמח צדק האט זיך מתעסק געווען גאנצענע שעות און טעג און חדשים און יארן אויף צו אויסקלייבן די מאמרים פון דעם אלטן רעבן און עס צוגרייטן לדפוס, און דעמאלט אין די יאר תרצז האט דער צמח צדק זוכה געווען צו דרוקן די מאמרים פון דעם אלטן רעבן אויף ספר בראשית שמות, אבער גלייך נאכדעם איז געווען גזירות וואס איז געווען אין רוסלאנד יעמאלט, און מען האט פארמאכט די אלע בתי דפוס, די אלע ערטער וואס מען האט געדרוקט אידישע ספרים, בפרט חסידישע ספרים, קבלה ספרים, דאס איז געווען פארבונדן מיט די גזירות און קטרוגים וואס איז געקומען פון די, פון די, ווי מ'פלעגט עס רופן יעמאלט די, די משכילים, ווייל זיי האבן געוואלט שטערן די אידישע דעם אידישן עולם אז מען זאל זיך פירן ווי אמאליגע צייטן, על כל פנים מ'האט דעמאלט פארמאכט אלע בתי דפוס, די ממשלה האט דעמאלט גע'אסר'ט דרוקן, איז געבליבן אז מען האט נאר געדרוקט אויף בראשית שמות, וואס דאס איז דער ספר תורה אור פון דעם אלטן רעבן. אזוי איז אריבערגעגאנגען אסאך יאר, און די ערשט אין די יאר תרח האט זיך נאכאמאל געעפנט אז מען קען דרוקן ספרים, און דעמאלט האט דער אלט דער צמח צדק געדרוקט דעם צווייטן חלק אויף ויקרא במדבר דברים, ער האט געביטן דעם נאמען כדי עס זאל נישט זיין שפעטער טענות אז מען האט געדארפט עס טון כדי בעצם דאס געווען מצד די די עניינים וואס איז געווען פארבונדן מיט די ממשלה, האט ער געביטן דעם נאמען, פון תורה אור איז געבליבן דער נאמען פונעם צווייטן חלק ליקוטי תורה, וואס דארטן איז דא די מאמרים פון דעם אלטן רעבן אויף ויקרא, במדבר דברים, שיר השירים, כידוע איז דער ספר ליקוטי תורה וואס האט אין זיך אט די אלע מאמרים, און בנוסף לזה די ליקוטי תורה האט אויכעט הגהות פון דעם צמח צדק, כידוע אז דער תורה אור האט דער צמח צדק געדרוקט אן זיינע הגהות, ביים ליקוטי תורה האט ער געדרוקט מיט זיינע הגהות ווייל ס'איז געווען אינמיטן א חלום וואס דער אלטער רבי איז געקומען צו אים און ביי אים געמאנט פארוואס ער דרוקט עס נישט מיט זיינע הגהות, ווי ס'איז ידוע די די פרטי הסיפורים. על כל פנים צוריק צו אונזער מעשה, האט דער צמח צדק געזאגט צו דעם זון צו דעם רעבן מהרש, וואס הייסט? משיח איז נישט געקומען, מ'האט דאך געדרוקט די יאר דעם לקוטי תורה. נאך לקוטי תורה דארטן געפינט זיך משיח. האט דער רבי מהרש געזאגט צום טאטן, טאטע, אבער מיר ווילן האבן משיח אין בפועל. דאס הייסט אז דאס וואס איז דא משיח דורך דעם ליקוטי תורה איז דאס טאקע א משיח ברוחניות. דאס איז דער ענין המשיח ווי דאס איז אין העכערע עולמות, גאולה רוחנית, אבער דער רבי מהר"ש האט געמאנט אז מען וויל האבן גאולה בגשמיות און בפועל ממש, און דער רבי האט עס מבאר געווען דעמאלט אין דעם מאמר וואס ער האט געזאגט יענעם מוצאי שבת חנוכה, א מאמר וואס האט זיך אנגעהויבן ביום השמיני, דאס איז געווען די נאכט פון זאת חנוכה, האט ער געזאגט אט דעם מאמר, און האט יעמאלט ארום גערעדט, האט ער דעם ענין מסביר געווען וואס איז געווען די סברא פון דעם צמח צדק, אז דער צמח צדק האט געהאלטן, אז בשעת מען דרוקט א ענין אין פנימיות התורה, בפרט די תורה פון דעם אלטן רעבן, וואס דאס איז דאך די תורה וואס אויף דעם האט דער בעל שם טוב באקומען א הבטחה פון מלך המשיח, אז בשעת מען וועט דרוקן אט די בשעת ס'וועט זיין דער יפוצו מעינותיך חוצה, איז דעמאלט וועט זיין די גאולה, איז דאך דורך דערויף וואס איז געדרוקט געווארן דעם לקוטי תורה, וואס דאס איז צוגעקומען א ענין עיקרי אין הפצת המעיינות פון תורת הבעל שם טוב, איז ממילא וועט דאך עס זיכער גורם זיין, די סיבה וועט גורם זיין דעם מסובב, אז מען האט געדרוקט דעם לקוטי תורה, וועט פון דעם זיכער ארויסקומען דער ענין פון די גאולה פון משיח'ן. אבער די טענה פון דעם רבי'ן מהר"ש, וואס ער האט געטענה'ט איז אבער, אז ס'איז דא דער ענין פון משיח ווי דאס איז בכח און ברוחניות, אבער מ'וויל האבן משיח בפועל און בגשמיות למטה מעשרה טפחים. וואס האט אט דער סיפור האט א שייכות בכלל צו דעם ענין פון חנוכה? דער שייכות כללית צווישן דעם סיפור צו דעם ענין פון חנוכה איז ווייל אין חנוכה געפינט מען אט די הדגשה פון דעם ענין פון פועל, אז ס'איז נישט גענוג אז א זאך טוט זיך אויף מער נישט ווי בכח, נאר די זאכן דארף אראפקומען בפועל ממש. און נאכמערער, חנוכה האט צו טון מיט דעם ענין פון משיח. דאס איז צוויי עניינים, דער כללות הענין, א סיפור פארבונדן מיט משיח'ן, איז אויך פארבונדן מיט חנוכה, ווארום חנוכה איז א זמן וואס דעמאלט איז מאיר אורו של משיח בעולם, אבער צוזאמען דערמיט אט די הדגשה אין דעם סיפור, אז מען וויל משיח'ן בפועל איז אויכעט פארבונדן מיט חנוכה. איז וועלן מיר רעדן היינט וועגן ביידע עניינים. מען וועט געבן צו פארשטיין פארוואס דער עניין פון חנוכה, וואו איז דא דער קשר פנימי פון דעם עניין פון חנוכה מיט משיח'ן מער ווי יעדער טאג און מער ווי יעדער יום טוב, ס'איז דא א ענין מיוחד אין די ימים פון חנוכה, וואס דעמאלט איז מאיר אורו של משיח, און אויכעט געבן צו פארשטיין אט דעם פרט, וואס דער רבי מהר"ש האט דעמאלט געבעטן און כמובן האט ער גע'פועל'ט, אז בשעת מען וויל משיח'ן, אז מען זאל זיך נישט מסתפק זיין משיח ווי ער איז אין די ספרים ברוחניות, נאר מען זאל טאקע וועלן משיח'ן בפועל און בגשמיות. איז בכללות בנוגע דעם ענין אז חנוכה איז פארבונדן מיט גילוי המשיח, איז דאס ידוע ומפורסם און ס'ברענגט זיך אין כמה וכמה ספרים פון תלמידי הבעל שם טוב, אז דער ענין פון ימי חנוכה איז דעמאלט א זמן וואס דעמאלט לייכט אורו של משיח, ווי ס'ברענגט זיך אין כמה ספרים, אנהייבנדיג פון דעם וואס ער ברענגט למשל פון דעם ספר פון דעם מאור עינים, רבי נחום טשערנאבלער ברענגט ער אין זיין ספר אין פרשת מקץ אז ברענגט ער דעם דעם טייטש פון ערכתי נר למשיחי דאס וואס שטייט אין תהילים קאפיטל קל"ב ערכתי נר למשיחי זאגט ער אז דאס איז א פסוק וואס איז געזאגט געווארן אויף חנוכה דער רבי האט אמאל געחזרט דעם ווארט ביי פארברענגען אויכעט אין חנוכה אז ערכתי נר למשיחי איז דאס איז דער ענין דער נר דא גייט אויף נר חנוכה און ערכתי וואס מלשון מערכה צוגרייטן זיך אז אז אז אז דער נר חנוכה דאס איז די צוגרייטונג וואס א איד איז ערכתי ער גרייט זיך צו און ער שטעלט אוועק די כלים פאר דעם גילוי המשיח און נאך ברענגט זיך אין כמה ספרים בפרט אין בני יששכר ברענגט זיך באריכות רעדט ער א סך בנוגע דעם וואס ברענגט פון כמה וכמה צדיקים בנוגע דעם עניין פון די די אור וואס ס'לייכט אין חנוכה איז דא דער עניין וואס ברענגט זיך אז אז משיח איז ראשי תיבות מדליקים שמונת ימי חנוכה, און דער ענין וואס ברענגט זיך אויכעט אז דער די ליכט וואס לייכט אין חנוכה איז עס פארבונדן מיט דעם אורו של משיח, עס ברענגט זיך אז אז אז דער מספר הנרות וואס מען צינדט אין חנוכה איז קומט אויס זעקס און דרײַסיק, דאס הייסט אז מען רעכנט דעם חשבון, דעם ערשטן טאג צינדט מען איין ליכטעלע, דעם צווייטן טאג צינדט מען צוויי ליכטעלעך, און דריי, און אזוי גייט דאס, ביזן אכטן טאג צינדט מען אכט, איז איינע, מיט נאך צוויי, מיט נאך דריי, מיט נאך פיר, מיט נאך פינף, מיט נאך זעקס, מיט נאך זיבן, מיט נאך אכט, קומט דאס אויס זעקס און דרײַסיק, וואס דאס איז דער מספר פון זעקס און דרײַסיק, ווי ווי ס'איז מבואר אין מדרשים, איז דאס איז דער מספר פון די שעות וואס האט מאיר געווען דער אור הגנוז ביי אדם הראשון. כידוע אז אדם הראשון איז דאך געבוירן געווארן פרייטיג, און יענעם פרייטיג צו נאכטס, די נאכט פון שבת, איז נישט געווען קיין טונקלקייט, ס'איז געווען לילה כיום יאיר, ביז מוצאי שבת, דאס הייסט דאס איז געווען די זעקס און דרײַסיק שעה וואס האט מאיר געווען באולם האור פארבונדן מיט די גאולה. דער אור הגנוז, דאס דער אור וואס אויף דעם שטייט אז עס איז געווען אור אה אדם הראשון מביט בו מסוף העולם ועד סופו, און דער אייבישטער האט עס גונז געווען, און פאר וועמען האט ער עס גונז געווען לצדיקים לעתיד לבוא, איז אט אט דער אור הגנוז איז געווען זעקס און דרײַסיק שעה. די צוועלף שעה פון פרייטאג, די צוועלף שעה פון פרייטאג צונאכטס פון שערי ליל שבת, און די צוועלף שעה פון שבת בייטאג, ביז מוצאי שבת וואס דעמאלט איז דאך ידוע אז עס איז געווארן טונקל און אדם הראשון האט דעמאלט געצונדן הבדלה, ווי מען פירט זיך ביי אונזער אין הבדלה אלס א זכר פון אדם הראשון'ס הבדלה. איז על כל פנים וואס די ברכה אויפן פייער בורא מאורי האש וכו' די אלע פרטים ווי די גמרא זאגט אין פסחים. איז וואס איז דער ענין פון אור הגנוז, ווי ס'איז מבואר אין ספרים אז יענער אור הגנוז דאס איז די אורו של משיח, און חנוכה דער ענין פון די זעקס און דרײַסיק ליכטעלעך וואס מען צינדט אין חנוכה, דאס איז פארבונדן מיט דער דאס דעם אט א דעם מספר פון זעקס און דרײַסיק, וואס דאס איז דער אור הגנוז די אורו של משיח וואס איז מאיר דורך די נרות חנוכה. על דרך זה ברענגט זיך אויכעט אין ספרים בנוגע דעם רמז אין די ד' אותיות די פיר אותיות וואס געשטייט אויף א דריידל, יא, איז א דריידל האט א נ' מיט א ג' מיט א ה' מיט א ש', וואס די פיר אותיות נ' ג' ה' ש' איז בגימטריא משיח. אדער נאך מער ווי ס'פירט זיך אויכעט אין ארץ ישראל, וואס דארט אין דער דריידל שטייט נ' ג' ה' פ', וואס דאס איז ראשי תיבות, דאס איז נ' ג' ה' פ' בגימטריא מנחם, דאס הייסט נ' ג' ה' ש', ווי מ'שרייבט דאס אין די דריידלעך אויף דער וועלט אז נס גדול היה שם איז נ ג ה' ש' איז בגימטריא דרײַ הונדערט אַכט און פֿופֿציק אה ש נ ח וואס דאס איז די גימטריא פון משיח דרײַ הונדערט אַכט און פֿופֿציק אבער אויב מ'לערנט וועגן די די ווי מ'זאגט דאס אין ארץ ישראל דאס איז נס גדול היה פה די ראשי תיבות איז נ ג ה פ איז דאס בגימטריא הונדערט אַכט און דרײַסיק הונדערט אַכט און דרײַסיק איז דאס די בגימטריא מנחם, וואס מנחם זאגט דאך די גמרא אין מסכת סנהדרין אז דאס איז שמו של משיח. איז ממילא קומט אויס אז חנוכה האט אין זיך די אלע רמזים פארבונדען מיט משיח, און דערפאר שטייט טאקע אין ספרים אז אין די אלע אכט טעג פון חנוכה לייכט דער ענין פון משיח. און דא קומט צו גיין דער אלטער רבי, און דער אלטער רבי איז מבאר אז אט דער ענין איז פארבונדען אויכעט מיטן מספר שמונה, חנוכה איז דאך שמונה ימי חנוכה, דאס איז א יום טוב, עס איז פארבונדן מיט אכט טעג, מיט אכט ליכטעלעך, מיטן נס וואס האט פאסירט אז א פך שמן האט געהאט גענוג מער נישט ווי אויף איין טאג און עס האט געברענט אכט טעג, איז דער ענין פון שמונה איז א מספר פארבונדן מיט משיח'ן. פארוואס איז שמונה פארבונדן מיט משיח'ן? ברענגט דער אלטער רבי.

און די נסיכי אדם איז דער ענין פון מלך המשיח וואס ווערט אנגערופן פון די נסיכים ווי דער אלטער רבי איז מבאר זייער געשמאק אט א דער ענין וואס איז דאס דער ענין פון די רועים און די נסיכים א רועה איז א פאסטוך א נסיך איז א פרינץ א נסיך א מלך און וואס פארוואס די רועים איז דא שבעה און די נסיכים איז דא שמונה, און וואס איז דער פשט אז לעתיד לבוא וועט זיין שבעה רועים און שמונה נסיכי אדם, און אז משיח רעכנט זיך בעיקר צווישן די נסיכים, איז דער אלטער רבי מבאר דעם ענין אז אין צדיקים רועי ישראל שבכל דור ודור, בכלל מען רעדט בנשיאי ישראל מנהיגי ישראל וואס ס'איז געווען אלע דורות אנהויבנדיג פון משה רבינו ביז מלך המשיח, איז דא צוויי סארטן צדיקים, ס'איז געווען צדיקים וואס זייער ענין איז געווען משפיע זיין אויף אידן בדרך פנימי, דאס הייסט צדיקים אזעלכע וואס זיי האבן געלערנט תורה מיט אידן, זיי אויסגעלערנט גוטע מידות, האבן זיי אויסגעלערנט א הלכה, ווי אזוי מ'דארף פארשטיין א זאך און זיך אריינטראכטן, דאס איז די צדיקים וואס ווערן אנגערופן בשם רועים, פאסטוכער. פארוואס? ווייל א פאסטוך, וואס איז א פאסטוך? א פאסטוך גיט צו עסן. דאס איז דאך דער תפקיד פון א פאסטוך על דרך זה איז אויכעט דער עניין פון א רבי וואס לערנט תורה מיט זיינע תלמידים איז ער גיט זיי מזון דער מזון הרוחני דער מזון פנימי ער לערנט זיי תורה ער לערנט זיי פארשטאנד ער לערנט זיי גוטע מידות וואס דאס איז געווען די אלע צדיקים וואס זענען געווען ראשי ישיבות ראשי סנהדראות און זיי האבן געלערנט תורה מיט אידן אנהויבנדיג פון משה רבינו וכיוצא בזה רבי יוחנן בן זכאי וואס זיי זענען געווען די שרי התורה ס'איז געווען אבער אויכעט אזעלכע נשיאים און מנהיגי ישראל בכל הדורות וואס זיי זענען נישט געווען אזוי אין דעם עניין פון תורה נישט דאס איז געווען זייער תפקיד הגם זיי אליין זענען געווען גאונים און תלמידי חכמים אבער זייער תפקיד ביחס לאנשי דורם איז געווען בדרך נסיכים דאס הייסט זיי האבן נישט אויסגעלערנט תורה, זיי האבן נישט משפיע געווען אזוי פיל ענינים פון לימוד, נאר ביי זיי איז געווען אז זיי האבן זיי האבן דורך זייער הנהגה האבן זיי משפיע געווען השפעות בעולם, זייערע תפילות וואס זיי האבן געדאווענט האבן זיי גע'פועל'ט זאל זיין ניסים ונפלאות בעולם, און כל מיני עניינים פארבונדן מיט די השפעות רוחניות וואס משפיע בדרך מקיף יע אויף א העכערן אופן אזוי ווי א נסיך א מלך א מלך איז א איש מורם מעם יא דאס איז דער תפקיד פון א מלך אז ער איז מורם מעם מובדל מעם און ער זיצט ביי זיך און ער איז משפיע באנש מדינתו אבער מרחוק על דרך זה אט די צדיקים וואס זייער השפעה איז געווען נישט בדרך פנימי נאר אלס א דוגמא חיה אנשים אלקיים העכערע הייליגע הימלדיגע מענטשן ער ברענגט די דוגמא וואו דער אלטער רבי ברענגט, אינטערעסאנט ברענגט ער די דוגמא וואס די גמרא זאגט, רבי יוחנן בן זכאי ביחס צו ווי האט געהייסן דער רבי חנינא בן דוסא, ברענגט ער רבי יוחנן בן זכאי זיין ענין איז געווען תורה, ער האט געווען א ראש ישיבה, ראש הסנהדרין, רבי יוחנן בן זכאי איז געווען דער מנהיג ישראל בדורו, גלייך אין זמן פון נאכן חורבן בית המקדש, פארן חורבן, נאכן חורבן, בעיקר נאכן חורבן, און ער האט דעמאלט אוועקגעשטעלט די ישיבה, סנהדרין, און האט מיט די תקנות, וואס דאס איז געווען בדרך רועה, באופן פנימי. אין יענע צייטן איז געווען אויכעט נאך א תנא, א באוואוסטער תנא, וואס דאס איז געווען רבי חנינא בן דוסא, וואס ביי רבי חנינא בן דוסא געפינט מען אויף אים מעשות נפלאים, פון זיין צדקות, פון זיין קדושה, פון זיין העכערקייט, און פון זיינע מופתים, פון זיין הנהגה, ווי ער האט זיך געפירט אין זיין חיי היום יום ווי ער איז געווען אינגאנצן אויסגעטון פון עולם הזה וכו' וכו' אבער מ'געפינט נישט אזוי פיל קיין השפעות פון תורה פון אים ווייל ער איז געווען השפעה פון א נסיך און דאס איז וואס די גמרא זאגט אין מסכת ברכות דעם חילוק צווישן רבי יוחנן בן זכאי און רבי חנינא בן דוסא אז רבי יוחנן בן זכאי איז כשר לפני המלך און רבי חנינא בן דוסא איז כעבד לפני המלך רבי יוחנן א שר, שר התורה, רבי חנינא בן דוסא איז געווען א עבד וואס האט געדאווענט און זיך איבערגעגעבן צום אייבערשטן, און ווי די גמרא זאגט אז דער עבד געפינט זיך מער מיטן מלך אמאל ווי דעם שר, אזוי איז מנהג העולם, על כל פנים איז דא דערפאר בשעת רבי יוחנן בן זכאי האט געהאט א ענין פון רפואה האט ער געגאנגען בעטן ביי רבי חנינא בן דוסא זאל מתפלל זיין ביי אים, ווייל ער האט געזען ביי אים אז אין דעם ענין איז ער העכער פאר אים. איז זאגט דער אלטער רבי אז דאס איז דאך ענין דא אויכעט וואס מען זאגט די גמרא זאגט אין מסכת סוכה אז ס'איז דא שבעה רועים און איז דא שמונה נסיכי אדם יא דער ענין פון רועים די צדיקים וואס זייער השפעה איז באופן פנימי איז דאס במספר שבע ווייל שבע דאס איז א מספר פנימי דער מספר פון שבע איז פארבונדן מיט זיבן טעג א וואך, שבת, זיבן יאר, דאס איז א שמיטה, ס'איז א עבודה מסודרת, עניינים מסודרים, א זאך וואס דאס איז סדר העולם איז דער מספר פון שבע, שבעת ימי הבנין. און דאס איז די השפעה פון א רועה וואס ער טוט זיך אן לפי ערך די מידות און אז מען און ער לערנט אויס ווי אזוי מען דארף דינען דעם אייבערשטן מיט יעדער מידה. בשעת אבער עס רעדט זיך וועגן א נסיך, וואס א נסיך שטייט העכער, איז דאס פארבונדן מיטן מספר שמונה. ווייל מספר שמונה איז א מספר פארבונדן טאקע מיט העכערקייט, שמונה איז א מספר וואס איז למעלה מן הטבע, שמונה באווייזט אז אויף א ענין פון נס, א ענין פון פון העכערקייט, א ענין וואס דאס גייט ארויס מדרכי הטבע. און חנוכה איז געווען דער גילוי פון למעלה מדרך הטבע, און דערפאר איז דאס פארבונדן דווקא מיט שמונה. שמונה ימים, שמונה נרות, ווייל דער ענין פון שמונה באווייזט אויף א גילוי, ווייל דאס איז למעלה מן הטבע, א העכער פון וועלט. זאגט די גמרא אז משיח איז פון די שמונה נסיכים. און דער אלטער רבי איז מסביר, באמת משיח האט ביידע ענינים. ער איז סיי א רועה, משיח וועט דאך לערנען תורה מיט אידן, און סיי ער איז א מלך, אבער פון דעסטוועגן בשעת מען דארף אים אריינשטעלן אין וועלכע קאטעגאריע שטעלט מען אים אריין, איז דאס דווקא אין די נסיכים ווייל דאס איז דער ענין א עיקרי פון מלך המשיח וואס ער ווערט אנגערופן א מלך, משיח איז טאקע א רב וואס ילמד תורה את העם, אבער עיקר מעלותו פון משיח איז זיין ענין הנסיכות, אט דאס וואס ער וועט מגלה זיין ענינים פון רוממות און התנשאות, ענינים זיינען אינגאנצן העכער פון טבע, וואס דאס וועט זיין דער גילוי המשיח וואס מיר ווארטן אלע זאל שוין זיין תיכף ומיד. איז במילא דאס איז אלץ ענינים וואס איז מבואר כדי צו פארשטיין וואס איז דער גרויסער ליכטיגקייט, וואס איז דער גרויסער ענין פון די עה וואס טוט זיך אין די טעג פון חנוכה? אידן גרייטן זיך צו חנוכה, און חנוכה איז איז גאר א גרויסער יום טוב, ווייסן מיר וואס רעדט זיך ארום אין חסידות אז אין חנוכה, יע וואס איז די גרויסקייט און די אמת'ע גרויסקייט פון אט א די טעג פון ימי החנוכה אז דעמאלט שיינט אין דער וועלט אורו של משיח, ס'שיינט אָט אַ די גרויסע ליכטיקייט פון דעם מספר שמונה, דעם מספר וואָס איז פאַרבונדן מיט מלך המשיח, אָט דאָס לייכט אויף דער וועלט און דאָס שיינט אין בגשמיות דאָ למטה, און פון דעם נעמט זיך די יום טוב און די ליכטיקייט און די פון חנוכה און די פרייליכקייט פון חנוכה. דער רבי רעדט אַרום. אין כמה מאמרים ער רעדט ער ארום דעם עניין וואס איז דער קשר צווישן חנוכה מיט דעם עניין פון משיח נאך אין א טיפערן אופן וואס ברענגט ארויס א נקודה עיקרית אין די עבודה פון חנוכה פארבונדן מיט די עבודה פון ביאת משיח צדקנו וואס דאס איז וואס רעדט זיך בנוגע וואס איז געווען דער גרויסער נס פון חנוכה און ווי אזוי האט דער נס פון חנוכה איז פארבונדן מיט דעם גרויסן גילוי פון וואס וועט זיין לעתיד לבוא בביאת משיח צדקינו, וואס דארטן קען מען זען במוחש ווי אזוי דער יום טוב פון חנוכה איז דאס איז א מעין און א התחלה פון דעם יום טוב פון גאולה האמיתית והשלימה, דאס הייסט אז חנוכה שטייט א איד אין א מצב, נישט נאר א איד, די וועלט, די גאנצע מציאות העולם שטייט אין א מעמד ומצב אין אן אופן על דרך ווי ס'וועט זיין בימות המשיח. וואס איינע פון די זאכן וואס מען זעט וואס שטייט אין ספרים און שטייט אין תנך און מדרשים בנוגע דעם גילוי המשיח וואס דעמאלט וועט זיין דער עניין פון אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לעבדו כולם שכם אחד דאס הייסט אז ווען משיח וועט קומען וועט דער אייבערשטער איבערקערן איבערמאכן אלע פעלקער די אלע פעלקער וואס ביז איצטער זענען זיי געווען אדער אנטקעגן אידן, אדער זענען געווען על כל פנים קאלט צו אידן, אדער זיי האבן געמאכט כל מיני חשבונות מיט אידן וכיוצא בזה, און ס'איז געווען וואס האבן און זיי האבן נישט געדינט דעם אייבערשטן, זיי האבן געדינט זייער אייגענע עבודה זרות וכיוצא בזה, בשעת ס'וועט זיין דער גילוי המשיח, וואס דעמאלט וועט זיין דער והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד, אז ס'וועט נתגלה ווערן דער אחדות השם בעולם, וועט גאנצע וועלט וועט שרייען אייבערשטער, די גאנצע וועלט וועט שרייען אין עוד מלבדו, די גאנצע וועלט וועט דערהערן דעם אמת אז הוא לבדו הוא ואין זולתו, ביז אז אפילו אומות העולם, און דאס איז איינע פון די עיקרי העניינים וואס מען זעט אין די פסוקים אין די יעודי הגאולה, אז אפילו אומות העולם וועלן אויך נתהפך ווערן און זיי וועלן דינען דעם אייבערשטן און זיי וועלן קומען צו גיין ונהרו אליו כל הגוים, יא, אז אומות העולם מיט אלע גוים וועלן קומען צו לויפן צום מלך המשיח צו הערן זיינע חכמות, הערן זיין טיפקייט, הערן די תורה, הערן זיינע עניינים, און אלע פעלקער וועלן צוזאמען ווערן איין און איינציגער פאלק, אהפוך אל עמים שפה ברורה לעבדו כולם שכם אחד דינען דעם אייבערשטן מיט איין פלייצע אלע צוזאמען. און דער רמב"ם ברענגט עס אראפ אין סוף הלכות מלכים אז דאס איז איינע פון די גרעסטע נפלאות פון יעודי הגאולה וואס אויף דעם ווארטן מיר. איז אָט אָ דער ענין, וואָס דאָס איז איינע פון די ענינים עיקריים אין דעם ענין פון גילוי המשיח, אָט דאָס האָט זיך אָנגעהויבן אין חנוכה. אין דעם יום-טוב פון חנוכה געפינען מיר אָט אָ דעם ענין, וואָס דעמאָלט איז געווען דער ענין פון פון דער אתהפכא, ווי מען רופט דאָס אָן אין לשון החסידות, די איבערקערעניש, די מהפכה, וואָס איז נתהפך געוואָרן אינגאַנצן מן הקצה אל הקצה, דער אתהפכא פון דעם לעומת זה פון די גויאישקייט פון חכמת יוון איז פון דעם געווארן נתהפך געווארן אין גאנצע לקדושה וואס דאס איז וואס די גמרא דערציילט אונז דעם סיפור ווי אז עס איז פארגעקומען דער גאנצער ענין פון חנוכה און די גמרא דערציילט נישט די אלע פרטים די גמרא גייט גלייך צו די נקודה אז אין די נקודה פון ימי חנוכה איז דעמאלט געווען אז ס'איז געווען די יוונים וואס דער גאנצער ענין איז געווען חשך, די יוונים האבן געוואלט ברענגען חשך בעולם, זיי זענען ארויס געגאנגען און געוואלט מטמא זיין כל השמנים שבהיכל, וואס האבן זיי זיך פארנומען אזוי מיט די שמנים שבהיכל, איז איינע פון די ביאורים איז ווייל שמן ברענגט ליכטיגקייט, און די מדרש זאגט און יוון האבן געברענגט חשך בעולם, דאס איז געווען זייער ענין, זיי האבן געוואלט ברענגען חשך בעולם, מאכן טונקלקייט, נישט צולאזן א געטליכקייט זאל, זאל באלייכטן די וועלט, און דאס איז געווען זייער גאנצע קליפה, זיי האבן געוואלט אז זאל זיין די התגברות החשך, די התגברות הלעומת זה, התגברות הקליפה, ביז מען וועט קענען חס ושלום, להפיק זממם, אויף קענען, רחמנא ליצלן, אויסמעקן דעם אידישן פאלק. און דאס איז געווען דער גרויסער נס פון חנוכה. דער גרויסער נס פון חנוכה איז געווען, אז ס'איז געווען דער הפך, דעמאלט איז געווען, אז ס'האט זיך איבערגעקערט, איבערגעקערט דער חשך, און אז דער חשך אליין איז נתהפך געווארן לאור, אז ס'איז געווארן דורך די גאנצע ניסים וואס דער אייבערשטער האט דעמאלט באוויזן, איז נתהפך געווארן דער מצב מן הקצה אל הקצה, אז דורך די חשמונאים, וואס די חשמונאים זענען געשטאנען מיט א מסירות נפש בפועל ממש האבן זיי איבערגעמאכט די גאנצע מעשה וואס דאס איז א עניין עיקרי ויסודי אין דער עניין פון חנוכה ווארום מיר געפינט דאך אין חנוכה א מאדנע זאך ווי מיר פרעגט די שאלה אין מאמרי חסידות א מאדנע זאך וואס מיר געפינט חנוכה איז דאך א מצווה וואס די חכמים האבן מתקן געווען הדלקת נרות חנוכה און דער הדלקת נרות חנוכה איז דאך געווען בהמשך און מיוסד און אלס א תקנה פארבונדן מיט נרות המנורה וויבאלד אז עס איז געווען א נס מיט די מנורה וואס ס'איז נישט געווען קיין שמן זית ווי די גמרא זאגט אין מסכת שבת זיי האבן מטמא געווען כל השמנים איז דער אייבישטער האט געמאכט א נס און מצאו פך אחד של שמן ולא היה בו להספיק אלא יום אחד ס'איז געווען גענוג פאר איין טאג און ס'איז געווארן א נס אז עס האט געצונדן געצונדן פאר ס'האט געברענט פאר אכט אכט טאג דער נס פון חנוכה וואס די אויף דעם דער ארום דעם גייט ארום דער גאנצער יום טוב איז במילא פרעגט זיך די שאלה דער גאנצער יום טוב וואס איז געווען דארט מיט די ליכטיגקייט פון חנוכה נעמט זיך דאך פון בית המקדש און מיר גיט א קוק זעט מען אז ס'איז נישט די זעלבע זאך די הדלקת נרות חנוכה איז נישט דומה בכלל צו הדלקת נרות המקדש ערשטנס אין בית המקדש האט מען געצונדן זיבן ליכט, חנוכה צינדט מען אכט ליכט, צווייטנס אין בית המקדש האט מען געצונדן די מנורה אויפן רעכטן זייט, בדרום וואס דאס איז די רעכטע זייט פון פון פון די וועלט, און אין אין אין מנורת חנוכה איז די הלכה איז אז ס'דארף זיין חנוכה משמאל, מזוזה מימין און נר חנוכה משמאל, פונקט פארקערט דווקא אין די לינקע זייט, אין מנורה האט מען געצונדן בייטאג מפלג המנחה, חנוכה דארף מען צינדן דווקא ביי נאכט, מצותה משתשקע החמה, וואס גייט דא פאר? אלץ פארקערט פון חנוכה. חנוכה נעמט זיך דאך פון נרות המקדש, און דער גאנצער סדר איז פארקערט ווי נרות המקדש. איז אויף דעם איז מבואר אין חסידות אז פונקט אט דאס איז די גאנצע נקודה וואס מיר האבן גערעדט פריער. דער ענין פון נרות חנוכה איז אנדערש פון נרות המקדש, הגם אז טאקע א זכר לזה, אבער עס איז צוויי באזונדערע דינים. די נרות המקדש דאס איז געווען א באזונ ספיציעלער ענין בית המקדש א מקום פון קדושה א מקום פון עבודת השם א מקום פון בית הבחירה דארטן דארפן די כהנים בעבודתם לויים בדוכנם וישראל במעמדם איז דער סדר העבודה ווי דאס איז אין בית המקדש איז דא סדר העבודה ווי ס'דארף זיין תמידים כסדרם באופן מסודר באופן על פי הלכה קוקן יעדע זאך זען זאל נישט מאכן קיין זאכן וואס גייען אדעריבער די מדידות והגבלות און דערפאר דארף מען זיין מער אפגעהיטן און דאס איז בשעת דאס איז אין תמידים כסדרם און אזוי איז טאקע געווען אין בית המקדש דערפאר איז אין בית המקדש געווען מספר שבעה נרות שבעה דאס איז דער מספר פארבונדן מיט די זיין מידות מיט די זיין ספירות מיט די שבעת ימי הבניין דאס איז דער מספר הרגיל שבעה און על דרך זה דארף מען צינדן ביי טאג ווען ס'איז נאך ליכטיג, און דעמאלט צינדסטו אן, האסטו כח צו באלייכטן שפעטער די נאכט אויכעט. און דערפאר צינדט מען עס בפנים, אין א מקום קדוש, דארטן קען מען אנצינדן. קומט צו גיין חנוכה, און חנוכה זאגט ניין, מ'געפינט זיך אין א זמן פון גלות, מ'געפינט זיך אין א זמן פון העלם והסתר, אין א זמן פון חשך. איז איצטער דער זמן פון העלם והסתר פון חשך, איז דעמאלט איז דער זמן איז נישט נאר אז מען זאל נישט נתפעל ווערן אדרבה דעמאלט ווערט נתעורר כוחות נעלמים כוחות פנימיים כוחות עצמיים מסירת נפש כידוע וואס ס'רעדט זיך ארום אין חסידות אז דווקא אין די שווערסטע צייטן ווען ס'איז פאראן שווערע ביטערע העלמות והסתרים און ניסיונות ווערט ביי אידן דערוועקט זיין פנימיות הלב און דאס האט מען געזען במוחש אין חנוכה בשעת ס'איז געשטאנען דער זמן פון להש פון ל פון יוון, חכמת יוון, וואס זיי האבן געוואלט להשכיחם תורתך להעבירם מחוקי רצונך, איז נישט נאר אידן האבן זיך דערשראקן און געגאנגען שלאפן, נאר פארקערט, עמדת להם, וואס איז געווען דארטן, אז ס'איז געשטאנען נאך מער, אידן זענען ארויסגעגאנגען במלחמה, און זיינען געווען מסרת גיבורים ביד חלשים רבים ביד מעטים טמאים ביד טהורים רשעים ביד עוסקי תורתך ס'איז געווען ניסים גלויים למעלה מדרך הטבע לגמרי פאר וואס איז דאס געווארן אלץ מצד דעם מסירות נפש ווי נאר א איד האט באוויזן אז ער ווערט נישט נתפעל פון וועלט און ביי אים לייכט די אורות המסירות נפש וואס מאכט ליכטיג די וועלט בשעת ס'ווערט נתגלה דער איד און זיין מסירות נפש איז דעמאלט האט ער א כח צו מהפך זיין, איבערמאכן, איבערקערן, דעם חשך פון חכמת יוון, דעם חשך פון קליפת יוון, און מאכן פון דעם גאר אן אנדער ענין, א ענין פון קדושה. און אט אט דער ענין איז דער גאנצער ענין פון חנוכה, דערפאר דווקא בלילה, ומשתשקע החמה, דאס הייסט בשעת ס'ווערט אויס ליכטיג, ליכטיגקייט באווייזט אויף גאט, געטליכקייט, דווקא משתשקע החמה, חשך, גלות, חשך כפל ומכופל פון זמן הגלות, און דווקא ווען דאס איז אין רשות הרבים, וואו איז געהערט געווארן א מצוה אויפן גאס, א מצוה טוט מען אין שול, אין בית המדרש, אין שטוב, א מצוה אויפן גאס, כמעט נישטא אזא מין מצוה אין תרי"ג מצוות, גיין אז די מצוה זאל הייסן אז מען דארף דווקא מאכן דאס אויפן גאס קומט צו גיין חנוכה זאגט יא מען דארף צינדן דווקא אויפן גאס מזוזה איז אויכעט ביים טיר און די מזוזה איז ביים טיר כדי צו אפהיטן די שטוב נישט פארן גאס ווען נר חנוכה איז פארקערט אז ס'דארף זיין גאר פארן גאס ביז אז ס'איז דא א שיטה אז אויב ס'איז דא א חצר אין דרויסן פון דעם שטוב דארף מען נאר צינדן בפתח החצר ס'איז דא א מחלוקת רש"י ותוספות וכו' אין דעם גאנצן עניין אבער וואס איז די נקודה? די נקודה איז אז נרות חנוכה דער גאנצער ענין איז אז א איד בשעת ס'קומט א מצב פון חושך, א מצב פון רשות הרבים, א מצב וואס איז מלא קליפה וסטרא-אחרא, נישט נאר אז א איד ווערט נישט אפגעשוואכט פון דעם, אדרבה, דאס רופט ביי אים ארויס טיפערע כוחות, און דערפאר מאכט ער ליכטיג, און דערפאר איז דער לילה כיום יאיר, די נאכט ווערט איבערגעקערט צו ליכטיגקייט, און דערפאר איז דאס דאס איז געווען דער גרעסטער נס פון חנוכה, און דאס האט ארויסגעברענגט ביי אידן דעם גרעסטן תוקף פאר מסירות נפש, און דאס האט איבערגעמאכט דעם חושך לאור וואס דאס איז דער עומק פון יום טוב פון חנוכה, און דערפאר איז דאס די גרעסטע הכנה וואס א איד קען טון אויף ביאת משיח צדקינו. חנוכה בשעת א איד צינדט ליכטעלעך פון חנוכה בשעת א איד מאכט א חנוכה מסיבה און א פארברענגען און איז מקיים די הלכות און די מנהגים פון חנוכה מיט די גרעסטע שמחה א איד אין חנוכה שטייט ער אין א מעמד ומצב פון שמחה און יום טוב פון לעבעדיגקייט און ליכטיגקייט הלל והודאה איז אט די הנהגה פון א אידן ווערט נאר בשעת ער טראכט זיך אריין אז דאס איז נישט קיין אלטע יום טוב נאר והימים האלה נזכרים ונעשים אט דאס וואס טוט זיך אין חנוכה טוט זיך אויס איצטער אויכעט, אז דורך דעם וואס א איד ווערט נישט נתפעל פון די אלע שוועריגקייטן, נאר אדרבה, ער מאכט נאך איבער די אלע שוועריגקייטן, און פון דעם אליין וואקסט ער מיט א גרעסערע אמונה, מיט א גרעסערע שמחה, מיט א גרעסערע חיות, אזוי ווי עס איז געווען דעם ערשטן חנוכה, אזוי וועט זיין אויכעט בימים ההם בזמן הזה, אין די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו. אט דעמאלט וועט זיין ממש אט דער זעלבער ענין, אז דורך דעם די עבודה פון אידן איצטער וועט מען פועל זיין בקרוב ממש ווען משיח קומט אז זאל ווערן דער אז אהפוך אל עמים שפה ברורה אז דער אייבערשטער וועט איבערמאכן די אלע פעלקער און איבערמאכן אז אלע מענטשן זאל קענען דערקענען דעם אייבערשטן דינען אים און און און און אז אז די וועלט אליין די גאנצע וועלט ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים אז די וועלט וועט ווערן פול מיט געטליכקייט און דערפאר בשעת עס קומט צו גיין איצטער די טעג, זייענדיג אין אזעלכע הייליגע טעג פון ימי החנוכה, זאל ביי יעדן איינעם פון אונז ווערט נתחזק, נתעורר, נאך ביתר שאת וביתר עוז, די אמונה פשוטה און דער בטחון גמור וואס א איד גלייבט און טראכט און ווייסט און ער איז בוודאות ביי אים, אז אט אט קומט משיח, ספעציעל זייענדיג אין אזעלכע הייכע טעג און גרעסע טעג, וואס ס'לייכט אין דער וועלט אורו של משיח, און דער אור הגנוז וואס וועט נתגלה ווערן לעתיד לבוא, שיינט אין דער וועלט אין די טעג פון חנוכה, ערכתי נר למשיחי, איז במילא איז מען בטוח בביטחון גמור, בפרט אין דעם מצב העולם וואס מ'געפינט זיך איצטער, איז ווייסט א איד אז דורך דעם וואס מ'שטייט חזק בביטחון, און מ'איז מתפלל, נאך א תפילה און נאך א בקשה אז זאל זיין את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וקרנו תרום בישועתך ולך קיווינו כל היום איז מתפלל ותחזנו עינינו בשובך לציון ברחמים א איד בעט זיך ביים אייבערשטן און איז מתפלל און ער טוט פעולות טובות אינעם גאנצן אין דעם הינזיכט אויף צו מקרב זיין און ממהר זיין די גאולה האמיתית והשלימה איז דאס איז די ימי סגולה און דאס איז די טענה פון דעם רבי'ן מהר"ש אז ס'איז נישט גענוג אז מ'זאל האבן משיח'ן אינעם ליקוטי תורה, אז מ'לערנט חסידות לעבט מען טאקע מיט אורו של משיח, חסידות נעמט דיר אריין אין דעם אוויר, אין דעם ליכטיגקייט, אין דעם אין דעם אין דעם אטמאספער, אין דעם אין דעם ד' אמות פון משיח, אבער דאס איז דער משיח ברוחניות, דאס נעמט אונז ארויס פון דעם גלות הרוחנית, אבער דאס איז נאך נישט, מיט דעם איז א איד נאך נישט מסתפק. א איד וויל אז זאל זיין משיח בפועל ווי דער רבי מהר"ש האט אונז דאס געלערנט, ווייל חנוכה איז א יום טוב פארבונדן מיט פועל. און דאס וואס מיר האבן אנגעהויבן רעדן אין אנהייב, אז חנוכה האט צוויי עניינים, ס'איז א יום טוב פארבונדן מיט משיח, און ס'איז א יום טוב פארבונדן מיט בפועל. וואס מיינט דאס? איז דאך ידוע, וואס די גמרא ברענגט אין מסכת שבת, א מחלוקת בית שמאי ובית הלל, ווי אזוי צינדט מען ליכטלעך פון חנוכה? בית שמאי זאגט אז דאס איז פוחת והולך, דעם ערשטן טאג צינדט מען אכט ליכטעלעך, צווייטן טאג זיבן, זעקס, פינף, פיר, דריי, צוויי, איינס, שיטת בית שמאי שיטת בית הלל, און אזוי איז די הלכה, איז אז מען צינדט די ערשטן טאג איין ליכטעלע, דערנאך גייט מען א צווייטע ליכטעלע, א דרייטע ליכטעלע, דערנאך א דריטע ליכטעלע, ביז דעם אכטן טאג צינדט מען אכט ליכטעלעך, וואס דאס איז די שמונת ימי חנוכה, דאס איז די מצוה חנוכה ווי אזוי מען פירט זיך אזוי ווי בית הלל. ביז ווי ס'ברענגט זיך אין ספרים אז חנוכה איז ראשי תיבות ח' נרות והלכה כבית הלל דאס איז דער ראשי תיבות פון דעם ווארט חנוכה דאס הייסט אז מיר צינדט ח' נרות און די הלכה איז ווי בית הלל דאס איז דער מהות פון חנוכה פרעגט זיך א שאלה פארוואס וואס איז די חילוק צווישן שיטת בית שמאי שיטת בית הלל די גמרא זאגט טאקע טעמים אבער עס איז דא א נקודה עיקרית וואס דאס איז דעם רבינס הסברה א יסודות'דיגע הסברה דער לשיטתו פון בית שמאי און בית הלל וואס בקיצור על כל פנים אין צוויי ווערטער בית שמאי האלט אז מען קוקט אויף א זאך קוקט מען ווי די זאך איז בכח דער בכח דאס איז דער עיקר, דער פאטענציאל, וויפיל פאטענציאל די זאך האט, אט דאס איז די אמת'ע מציאות, זיין כח, ווייל זי איז דאך טאקע דער אמת, די כח וואס דער אייבישטער גיט, די כח וואס תורה גיט, דאס איז די גרעסטע זאך, די בכח וואס ליגט דא. ובשעת אז מען קוקט אויפן בכח, איז פארשטאנדיג פארוואס דעם ערשטן טאג צינדט מען אכט ליכט. דאס הייסט בשעת אידן האבן געהאט דעם ניצחון המלחמה און ס'איז געקומען דער פך השמן, איז אין דעם פך השמן איז געווען בכח א נס פאר אכט טעג, בפועל איז נאכנישט אריבער מען האלט אויפן ערשטן טאג, אבער וואס ליגט אין דעם בכח אין דעם פאטענציאל פון אטא דעם דער שמן כח אויף אכט טעג, דעם צווייטן טאג איז שוין אריבער. די אכט טעג, ס'איז געבליבן נאר זיבן טעג, דער בכח איז נאר אויף זיבן, דערפאר צינדט מען זיבן, און אזוי גייט מען פוחת והולך. קומט צו גיין בית הלל, און בית הלל זאגט ניין! וואס איז נוגע דער בכח? ס'איז טאקע פאטענציאל, און ס'איז דעם אייבערשטענס פאטענציאל וואס וועט זיכער מקויים ווערן, אבער א איד דארף קוקן אויפ'ן בפועל ממש, וואס האב איך אויפגעטון בפועל ממש דא אין עולם הזה הגשמי, וועלט איז א וועלט פון פועל ממש, און יעדע פעולה דארף מען קוקן אויפן בפועל, און דערפאר בשעת מען קוקט בפועל, דערפאר טענה'ט בית הלל, דעם ערשטן טאג איז געווען דער ערשטער נס, צינדט מען איין ליכטעלע, צווייטן טאג איז געווען א צווייטער נס, צינדט מען א צווייטע ליכטעלע, דריטן טאג א דריטער נס, צינדט מען דריי, און דאס איז דער ווארט פון בפועל, דערפאר גייט מען אין אטא דעם סדר ווייל חנוכה זאגט אז ס'דארף זיין די עבודה בפועל, אזוי ווי די חשמונאי ובניו, ביי זיי איז געווען די מסירות נפש בפועל נישט נאר בכח, בפועל ממש האבן זיך אנטקעגן געשטעלט אנטקעגן די יוונים, און זיי האבן איבערגעקערט די גאנצע מצב וואס איז געווארן פון א מצב פון חס ושלום מלחמה, האבן זיי צוגעברענגט צו א ענין פון שלום, זיי האבן גע'פועל'ט אתהפכא בעולם, און על דרך זה איז אויכעט בימים ההם בזמן הזה א איד דארף וויסן זיין אז די גרעסטע הכנה פאר ביאת משיח צדקינו, און בפרט זייענדיג אין די טעג פון ימי החנוכה, דארף זיין דער ענין פון עבודה בפועל, ס'דארף זיין דער ענין פון מאכן ליכטיגער די וועלט, נישט בכח מחשבות, הייליגע מחשבות, נאר מ'דארף טון טאקע ענינים פון בפועל ממש, המעשה הוא העיקר, ווי ס'ברענגט זיך אין יענעם זעלבן מאמר וואס מ'האט גערעדט פריער וואס דער רבי האט גע'חזר'ט יענעם זאת חנוכה, אז אין יעדער

מדליקין שמונת פון חנוכה אלו מען גייט אין קו קו המעשה און המעשה הוא העיקר דערפאר קען א איד צוקומען חנוכה און זיך בעטן ביים אייבערשטן אז אטא דעם חנוכה ווילן מיר זען משיח'ן בפועל ממש אין מעשה נישט נאר משיח אין ליקוטי תורה מען דארף טאקע לערנען ליקוטי תורה תורה אור מאמרי חסידות פנימיות התורה ווארום דאס איז דער יפוצו מעינותיך חוצה וואס ס'וועט צוברענגען צו קאתי מר דא מלכא משיחא מען דארף אבער מתפלל זיין און מאנען און בעטן אז זאל זיין דער משיח בפעיל אין דעם גשמיות און בטוב הנראה והנגלה און מ'זאל טאקע זוכה זיין צו זען בעיני בשר אט דעם חנוכה מיט דעם אור הגנוז און דעם גילוי המשיח און ווען משיח קומט אראפ בפעיל ממש און מ'בויט אויף דעם בית המקדש בפעיל ממש און דער כהן גדול צינדט אן די נרות אין דעם בית המקדש בפעיל ממש און דעמאלט איז מען זוכה אז מ'זאל קענען טאקע פראווען דעם חנוכת המזבח און די חנוכת המקדש פון דעם בית המקדש השלישי מיטן גרעסטן שטורעם מיטן גרעסטן שמחה אז זאל זיין א פרייליכער פסח א חנוכה לכל אחד ואחד און מ'זאל ממשיך זיין אט א די ליכטיגקייט און אט א די שמחה אט א דעם חיות על כל השנה כולה